בעזרת השם יתברך, מסכת שבת, דף מ ד, מיר הייבן אן דף מ ד עמוד א' די משנה, זאגט די הייליגע משנה, מטלטלין נר חדש אבל לא ישן, מען מעג מטלטל זיין, מען מעג רוקן שבת א נייע נר, אבער נישט קיין אלטע נר, וואס טייטש א נר, איז א נר, וואס די משנה מיינט א נר, מיינט נישט א לעכט וואס אונז קען מיר היינט, נאר א נר אין די צייטן פון די משנה אין די צייטן פון די גמרא האט געמיינט א כלי וואס מען האט אריינגעלייגט אין דעם אויל מיט א קנויט, און אזוי האט מען געצינדן א פייער, איז די נר וואס די משנה רעדט דא איז א נר וואס איז געמאכט פון חרס, וואס חרס זאפט איין וואס מען לייגט אריין אין דעם, ובמילא די תנא קמא פון די משנה וואס מיר זעהן אין די גמרא דאס איז רבי יהודה, רבי יהודה האלט אז א נייע לעכטל, וואס טייטש א נייע נר וואס מען האט נאך קיינמאל נישט גענוצט, איז ראוי צו טון מיט דעם אסאך זאכן, מען מוז נישט אנצינדן דווקא א לעכט אין דעם, מען קען אריינלייגן זאכן אין דעם, ס'איז ניי, ס'איז נישט עקלדיג, און במילא פאר דעם איז עס נישט קיין מוקצה. אבער אן אלטע לעכטל, וואס טייטש אן אלטע לעכטל, א לעכטל וואס מען האט שוין גענוצט, פשט מען האט שוין אריינגעלייגט אין דעם אויל, איז עס שוין פארמיאוסט, ווייל מען קען עס שוין נישט נוצן אויף קיין שום אנדערע זאך, און א מענטש וויל דאס מער נישט נוצן ווייל ס'איז פארמיאוסט, האלט רבי יהודה אז דאס ווערט אנגערופן מוקצה מחמת מיאוס, א יעדע זאך וואס איז פארמיאוסט וואס מענטשן נארמאל ווילן דאס נישט נוצן, איז לויט רבי יהודה איז דאס געהעריג מוקצה וואס מען טאר דאס טאקע נישט נוצן, און פארדעם זאגט רבי יהודה אז מען טאר עס נישט מטלטל זיין שבת, ווייל ס'איז מוקצה מחמת מיאוס, מה שאין כן זאגט די משנה ר' שמעון אומר, ר' שמעון זאגט, כל הנרות מטלטלין, ר' שמעון וועלן מיר זעהן אין די גמרא האלט נישט פון די מוקצה פון מוקצה מחמת מיאוס, ווייל ר' שמעון איז מיקל ביי אלע עניני מוקצה, ובמילא. ר' שמעון האלט ניטאמאל אז ס'איז דא אזא זאך מוקצה מחמת מיאוס, ווייל געוויסע מענטשן ווילן דאס נישט נוצן ווייל ס'איז פארמיאוסט מיינט נאכנישט מ'קען דאס נישט נוצן, פארדעם האלט ר' שמעון אז קיין מוקצה איז דאס נישט, אבער זאגט די משנה חוץ מן הנר הדולק בשבת, טאמער די לעכטל ברענט דעמאלטס טאר מען נישט רוקן די לעכטל, און ווי רש"י איז דא מסביר פארוואס האלט ר' שמעון אזוי, אלץ א חשש טאמער די לעכטל עט זיך אויסלעשן, אבער ווי מ'עט זען אין די גמרא אז דאס איז נישט למסקנא טאקע די טעם פון ר' שמעון, ווייל ר' שמעון האלט דאך. אז דבר שאינו מתכוין מותר, ובמילא אז מען האט נישט אינזינען אז די לעכט זאל פארלאשן ווערן וואלט מען עס בעצם געמעגט טראגן, נאר וואס דען וועלן מיר זעהן אין די גמרא אז די אמת'ע טעם פארוואס רבי שמעון לאזט נישט טראגן א אנגעצינדענע לעכט איז ווייל די לעכט איז א בסיס לדבר האסור, ס'האלט אין זיך די פייער וואס די פייער איז דאך א דבר האסור, און יעדע בסיס איז א מוקצה, יעדע זאך וואס האלט אויף זיך מוקצה איז אליין מוקצה, פארדעם לאזט עס נישט רבי שמעון טראגן טאמער די לעכט ברענט נאך. זאגט די הייליגע גמרא תנו רבנן, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, מטלטלין נר חדש אבל לא ישן, דברי רבי יהודה, זעהן מיר דא די רבי יהודה וואס שטימט מיט די תנא קמא אין אונזער משנה, וואס דאס איז טאקע רבי יהודה, אז מען מעג טראגן א נייע לעכט א לעכט וואס מען האט נאכנישט גענוצט ווייל ס'איז נישט פארמיאוסט, אבער טאמער ס'איז אן אלטע לעכטל טאר מען דאס נישט טראגן, מען טאר עס נישט רוקן. ר' מאיר אומר, ר' מאיר זאגט. כל הנרות מטלטלין חוץ מן הנר שהדליקו בו בשבת, וואס טייטש ר' מאיר קריגט זיך אויף רבי יהודה, ר' מאיר האלט אויך נישט אז ס'איז דא אזא זאך ווי מוקצה מחמת מיאוס, און במילא דאס וואס ס'איז פארמיאוסט איז נאך נישט קיין סיבה אז דאס הייסט מוקצה, אבער ר' מאיר האלט אז מ'טאר נישט טראגן א לעכטל וואס מ'האט אנגעצינדן דעם לעכטל אויף שבת, און דא רעדט מען נישט פון טראגן די לעכטל בשעת וואס דאס ברענט, אזוי ווי מיר האבן געזען ר' שמעון אין די משנה, נאר אפילו נאכדעם וואס ס'איז פארלאשן, אזא סארט לעכט וואס האט געברענט ווען שבת איז אריינגעקומען, טאר מען דאס נישט טראגן, פארוואס? ווייל ס'איז מוקצה מחמת איסור, וואס טייטש מוקצה מחמת איסור? מוקצה מחמת איסור איז טייטש, היות וואס ס'האט געברענט בשעת וואס שבת איז אריינגעקומען, און דעמאלטס האט מען דאך עס נישט געטארט טראגן אלץ איסור, ס'איז געווען אן איסור דעמאלטס צו טראגן בשעת וואס די לעכט האט געברענט, בלייבט עס שוין מוקצה אויף א גאנץ שבת, און דאס האט אויך א שייכות מיט די דין פון מיגו דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכולי יומא, א זאך וואס איז געווען מוקצה בין השמשות איז שוין מוקצה א גאנץ שבת, אפילו אז די סיבה וואס האט עס געמאכט מוקצה איז שוין מער נישט דא, און ממילא זאגט ר' מאיר, יעדע לעכט וואס איז געווען אנגעצינדן ביים זמן טאר מען נישט טראגן, אבער דאס האט נישט מיט א אלטע לעכט א נייע לעכט, וואס טייטש טאמער א מענטש וועט האבן א לעכט וואס מען האט שוין גענוצט אבער די שבת האט עס נישט געברענט, פשט ס'מער נישט מוקצה מחמת איסור, ס'נאר מוקצה מחמת מיאוס, פון די סארט מוקצה מוקצה מחמת מיאוס האלט נישט ר' מאיר, און ממילא זאגט ר' מאיר אזא סארט לעכטל עט מען מעגן טראגן. ר' שמעון אומר, ברענגט די ברייתא א דריטע שיטה די שיטה פון ר' שמעון, ר' שמעון האלט, חוץ מן הנר הדולק בשבת, וואס טייטש מען טאר נאר נישט טראגן א לעכטל וואס ברענט ממש, כבתה טאמער די לעכטל האט זיך אויסגעלאשן, מותר לטלטלה, מעג מען עס שוין רוקן, פארוואס? ווייל ר' שמעון האלט אויך נישט פון מוקצה מחמת מיאוס. און אויך נישט פון מוקצה מחמת איסור, וואס טייטש ר' שמעון האלט נישט אז דאס אז ס'איז געווען אן איסור בשעת וואס שבת איז אריינגעקומען בין השמשות צו טראגן דעם לעכטל, מיינט אז יעצט טאר איך עס אויך נישט טראגן, טאמער דער לעכטל האט זיך פארלאשן זאגט ר' שמעון מעג איך עס שוין טראגן, אבער זאגט די ברייתא אבל כוס וקערה ועששית, א גלעזל וואס מ'האט אנגעצינדן אין דעם א לעכט, אדער א קערה א טעלער וואס מ'האט אנגעצינדן אין דעם א לעכט, אדער עששית, דאס איז אויך עפעס א גרויסע מין גלאז וואס מ'האט געצינדן אין דעם א לעכט, דא איז ר' שמעון יא מודה אז לא יזיזם ממקומם אז מען טאר דאס נישט רוקן פון פלאץ, און מען מוז זען אין די גמרא וואס איז די טעם פון ר' שמעון, ור' לעזער בר' שמעון אומר, ס'דא וואס זענען גורס דא ר' אלעזר בר' שמעון, אבער אונז וועלן לערנען ווי שטייט דא אין די גירסא ר' לעזער בר' שמעון זאגט, מסתפק מן הנר הכבה ומן השמן המטפטף ואפילו בשעה שהנר דולק, וואס טייטש ר' לעזער בר' שמעון איז נאך מער מיקל פון ר' שמעון, און ער האלט אז מען מעג גאר ארויסנעמען אויל פון א לעכטל וואס ברענט, אדער אויל וואס טראפט אראפ פון א לעכטל, וואס טייטש אזוי? אונז האבן דאך געזען אז אראפנעמען אויל פון א לעכטל וואס ברענט איז א איסור אלץ מכבה, ס'א מלאכה, מען לעשט אויס די לעכט, איז צוויי זאכן האלט דא ר' לעזער בר' שמעון, קודם כל, ר' לעזער בר' שמעון האלט אז א פייער וואס ווערט קלענער און קלענער צום סוף לעכטל, איז שוין נישט דא די איסור פון מכבה ווען מען נעמט ארויס די אויל, ווייל מען מאכט עס נישט שוואכער, און ממילא פאר דעם אליין לאט ער ארויסנעמען די אויל, אבער ס'דא א צווייטע פראבלעם פון נעמען די אויל, אז די אויל איז מוקצה. פארוואס איז עס מוקצה? איז אונז האמיר שוין געזעהן אין די פריערדיגע משנה אז איינער וואס לייגט א כלי אונטער א לעכט וואס ברענט צו אפנעמען די אויל וואס טראפט דארט אריין איז די אויל מוקצה, האמיר געזעהן אין די גמרא שפעטער פון א ברייתא אז ר' שמעון איז יא מתיר זיך צו באנוצן מיט די אויל, אבער ר' שמעון איז אויך נאר מתיר זיך צו באנוצן מיט די אויל נאכדעם וואס די לעכטל האט זיך שוין פארלאשן, ווייל ווילאנג די לעכטל ברענט הייסט די אויל מוקצה אפילו לשיטת ר' שמעון, וואסערע סארט מוקצה איז דאס? דאס איז א מוקצה וואס הייסט מוקצה למצוותו, א זאך וואס מען האט מקצה געווען לצורך א מצוה, טאר מען נישט טוהן קיין שום אנדערע שימוש מיט דעם, און במילא ר' שמעון לאט זיך נישט באנוצן מיט די אויל אפילו עס ליגט מער נישט אין די לעכט, אבער ווי לאנג די לעכטל ברענט איז עס מוקצה למצוותו, מען טאר זיך מיט דעם נישט באנוצן. ר' לעזער בר' שמעון דא איז זיך חולק אויף דעם, ער האלט סיי ס'איז נישט דא קיין פראבלעם פון מוקצה למצוותו, מען מעג ארויסנעמען די אויל פון א ברענעדיגע לעכטל טאמער די לעכטל האלט זיך שוין ביים פארלעשן, און די זעלבע זאך די אויל וואס טראפט ארויס פון די לעכטל אפילו בשעת וואס די לעכט ברענט, לאט רב לעזער בר' שמעון זיך באנוצן מיט די אויל, און סיי די לעכטל וואס ברענט אליין טאמער ס'האלט זיך שוין ביים פארלעשן, זאגט רב לעזער בר' שמעון ס'איז נישט דא קיין פראבלעם פון מכבה, זאגט די גמרא, אמר אביי, האט אביי געזאגט, רב לעזער בר' שמעון, סבר לה כאבוה בחדא, ופליג עליה בחדא, ער האלט ווי זיין טאטן ר' שמעון ביי איין זאך און ער קריגט זיך אויף א צווייטע זאך, סבר לה כאבוה בחדא, דלית ליה מוקצה, ער האלט ווי זיין טאטן אז ס'איז דא זייער ווייניג דינים פון מוקצה וואס טייטש ער האלט אז מוקצה מחמת איסור ווי מ'האמיר געזען, מוקצה מחמת מיאוס איז נישט דא, אבער ופליג עליה בחדא ער קריגט זיך אויף זיין טאטן אויף א צווייטע זאך, דאילו אבוה סבר כבה אין, לא כבה לא, די טאטע ר' שמעון האלט. אז ווי לאנג די לעכטל ברענט טאר מען זיך נישט באנוצן מיט די אויל, נישט פון די אויל אין די לעכט, נישט די אויל וואס טראפט אראפ פון די לעכט, אזוי ווי מען האט געשמועסט, ואיהו סבר, אבער רב לעזער בר' שמעון האלט, אז אף על גב דלא כבה, אפילו די לעכטל איז נישט פארלאשן, מעג מען זיך אויך באנוצן מיט די אויל. זאגט די הייליגע גמרא, מ'האמיר געזען אין די ברייתא אבל כוס וקערה ועששית לא יזיזם ממקומם, אז רבי שמעון איז מודה, די כוס, די קערה, די עששית, די גרויסע כלים, אז טאמער מ'האט אנגעצינדן א לעכטל אין דעם, איז עס יא מוקצה, מאי שנא הני פרעגט די גמרא, וואס איז א חילוק צווישן דאס און א געהעריגע קליינע לעכטל, וואס ביי א געהעריגע קליינע לעכטל לאט עס ר' שמעון רוקן און דא לאט נישט ר' שמעון רוקן, ענטפערט די גמרא, אמר עולא, האט עולא געענטפערט, סיפא אתאן לר' יהודה, וואס טייטש אין הכי נמי, האסט נישט גוט געלערנט די ברייתא, ווייל לויט ר' שמעון טאקע, העט מען מעגן דאס אויך רוקן. ס'איז נישטא קיין שום פראבלעם ביי דעם. די ברייתא, ווען די ברייתא זאגט אבל כוס וקערה ועששית לא יזיזם ממקומם, גייט צוריק צו רבי יהודה. וואס טייטש דער רבי יהודה וואס רבי יהודה האט געזאגט אז אן אלטע לעכטל טאר מען נישט רוקן ווייל ס'איז מוקצה מחמת מיאוס, לייגט רבי יהודה צו אז אפילו א לעכטל וואס איז נישט מוקצה מחמת מיאוס. פארוואס? ווייל ס'איז גלאז. פארוואס איז א אלטע לעכטל מוקצה מחמת מיאוס האט מען געזען לויט רבי יהודה ווייל ס'איז א לעכטל פון חרס, ס'ווערט עקלדיג, אבער א כוס קערה ועששית וואס דאס ווערט נישט פארמיאוסט, פון דעסוועגן זאגט רבי יהודה מען טאר דאס נישט רוקן, פרעגט אבער די גמרא, מתקיף לה מר זוטרא, פרעגט מר זוטרא, אי הכי, מאי אבל, אויב אזוי זיי מיר מסביר די ווארט אבל, ווען שטייט אין די ברייתא אבל כוס וקערה ועששית לא יזיזם ממקומם, איז משמע אז דאס איז אנדערש ווי די פריערדיגע דין, לויט רבי יודא טאר מען דאך אפילו א פשוטע לעכטל נישט רוקן, און דאס אויך נישט, וואס טייטש אבל, אבל וואלט געווען פשט אז די פריערדיגע ציור האט רבי יודא געזאגט מען מעג יא, דאס טאר מען נישט, און במילא שטימט נישט אז דאס גייט ארויף אויף רבי יודא, אלא אמר מר זוטרא, און ממילא פארענטפערט מר זוטרא אז אוואדע לעולם ר' שמעון, אוואדע איז דאס יא א המשך פון די ווערטער פון ר' שמעון, און ר' שמעון לאזט נישט רוקן אזא לעכטל, איי פארוואס? ר' שמעון האלט דאך נישט פון מוקצה מחמת מיאוס, ער האלט נישט פון מוקצה מחמת איסור, און פארוואס דא לאזט ער עס נישט רוקן? ווייל וכי קשרי ר' שמעון בנר זוטא דדעתיה עלויה, ווייל דאס וואס ר' שמעון לאזט טראגן א לעכטל נאכדעם וואס ס'איז פארלאשן, איז דווקא א קליינע לעכטל, ווייל ווי נישט ווי, די קליינע לעכטל, בשעת וואס מען צינדט עס אן בין השמשות, זאל ברענען א לעכטל שבת, האט דאך דער בעלעבאס וואס האט עס אנגעצינדן, אין זיין קאפ, ווייסט ער אז דאס גייט זיך ערגעץ וואו אויסלעשן, און ממילא ביי אזא אופן האט מען דאך געשמועסט רבי שמעון האלט נישט פון מיגו דאתקצאי לבין השמשות אתקצאי לכולי יומא, פארדעם זאגט טאקע רבי שמעון אז נאך ס'ווערט פארלאשן, מעג מען דאס רוקן, אבער, זאגט די גמרא, זאגט מר זוטרא, א גרויסע כלי וואס ווען דער באלעבאס צינדט עס אן פאר שבת האט ער ניטאמאל אינזין ס'זאל זיך אויסלעשן שבת, איז זיין קאפ אזוי ווייט פון דער כלי, ער טראכט ניטאמאל אויף קיין שום אופן אז ער וועט נאך קענען נוצן דער כלי שבת, ביי דעם איז ר' שמעון אויך מודה אז דאס איז מוקצה, אבל הני דנפישי איז אזא גרויסע כלי לא, אויף דעם איז רבי שמעון נישט מתיר צו רוקן אזא סארט כלי, פארוואס ווייל ביי דעם איז רבי שמעון אויך מודה אז מען זאגט מוקצה מחמת איסור, ווייל זיין קאפ איז אזוי ווייט פון דעם, ער האט עס מקצה געווען אז ער גייט עס נישט צורירן שבת. איי פרעגט די גמרא, והתניא האבן מיר דאך געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא וואס מען האט געזען א ממש א שורה פאר די משנה, מותר השמן שבנר ושבקערה אסור ורבי שמעון מתיר, אז די איבערגעבליבענע אויל אין די לעכטל אדער אין די קערה, דא שטייט קלאר א קערה א טעלער, איז ר' שמעון מתיר זיך צו באנוצן מיט דעם? כ'האב דאך יעצט געמיינט האסט געזאגט אז ביי א טעלער איז דער מענטש'ס קאפ אזוי ווייט פון דעם אז ר' שמעון איז אויך מודה ס'איז מוקצה, ענטפערט טאקע די גמרא, התם קערה דומיא דנר, הכא קערה דומיא דכוס, דארט שטייט טאקע אין די ברייתא נר און קערה צוזאמען, ווייל די קערה איז אזוי ווי א נר, ס'איז א קליינע קערה, מה שאין כן דא רעדט מען פון א גרויסע קערה, אזוי גרויס ווי א כוס, וואס בפשטות דארף דאס ברענען ביז נאך שבת, און ממילא דער מענטש'ס קאפ איז אזוי ווייט פון דעם, ער חלומ'ט נישט ער וועט עס קענען נוצן, איז ר' שמעון אויך מודה אז ביי דעם זאגט מען מוקצה מחמת איסור, און מען טאר דאס נישט צורירן שבת. איז אזוי, למעשה האבן מיר געזען אין די ברייתא א מחלוקת פון ר' מאיר און ר' יודא צו ס'איז דא מוקצה מחמת מיאוס צו נישט, ר' יודא האלט ס'איז דא מוקצה מחמת מיאוס, פארדעם א גענוצטע לעכטל אפילו וואס האט נישט געברענט, טאר מען נישט טראגן שבת, און ר' מאיר קריגט זיך, און ר' מאיר האלט נישט פון מוקצה מחמת מיאוס, נאר דאס האט מען געזען ר' מאיר איז מודה אז ס'איז דא מוקצה מחמת איסור, טאמער ס'האט געברענט ווען שבת איז אריינגעקומען, זאגט ר' מאיר מען טאר עס שוין מער נישט טראגן שבת, זאגט די גמרא אמר רב זירא האט רב זירא געזאגט פמוט שהדליקו בו בשבת, פמוט דאס איז א לעכטל וואס איז געמאכט פון אייזן, וואס די חילוק צווישן א לעכטל פון חרס און א לעכטל פון אייזן איז אז א אייזענע לעכטל ווערט נישט פארמיאוסט, זאגט רב זירא לדברי המתיר, לויט ר' מאיר וואס ר' מאיר האמיר געזעהן לאט טראגן אן אלטן לעכטל ווייל ער האלט נישט פון מוקצה מחמת מיאוס אסור עט מען די לעכטל אבער נישט טארן טראגן טאמער ס'האט געברענט שבת פארוואס ווייל ס'איז מוקצה מחמת איסור און ר' מאיר אוודאי איז מודה צו מוקצה מחמת איסור און במילא אז דאס האט געברענט שבת טאר מען עס נישט טראגן אבער לדברי האוסר לויט ר' יודא וואס ר' יודא האט נישט געלאזט טראגן אן אלטן לעכטל שבת איז די לעכטל פון אייזן אפילו אז ס'האט געברענט שבת מותר מעג מען עס טראגן שבת וואס איז בפשטות משמע פון רב זירא אז רב יודא האלט נישט פון מוקצה מחמת איסור נאר פון מוקצה מחמת מיאוס פרעגט אויף דעם די גמרא למימרא דרב יודא מוקצה מחמת מיאוס אית ליה מוקצה מחמת איסור לית ליה קען מען דען אזוי זאגן אז רב יודא האלט נאר פון מוקצה מחמת מיאוס און נישט פון מוקצה מחמת איסור והתניא מ'האבן דאך געלערנט אין א ברייתא רב יודא אומר כל הנרות של מתכת מטלטלין א נער פון מתכת א אייזערנע לעכטל מעג מען טראגן אפילו אז ס'איז שוין גענוצט ווייל ביי דעם איז נישטא קיין מיאוס, ס'ווערט נישט פארמיאוסט, חוץ מן הנר שהדליקו בו בשבת, זאגט רב יודא אבער קלאר, טאמער דער לעכטל האט געברענט שבת, איז אפילו נאך ס'פארלאשן פארשטייט זיך טאר מען עס נישט טראגן אלץ מוקצה מחמת איסור, ווייל ס'איז געווען אסור צו טראגן בין השמשות טאר מען עס שוין נישט טראגן א גאנץ שבת, און ווי קענסטו זאגן רב יודא האלט נישט פון מוקצה מחמת איסור, אלא נאר, ציט טאקע די גמרא צוריק, אי איתמר הכי איתמר, אמר רב זירא, רב זירא האט געזאגט פמוט שהדליקו עליו בשבת, דברי הכל אסור, טאמער מ'האט שוין גענוצט די לעכטל די שבת איז סיי רב מאיר סיי רב יודא ביידע זענען מודה מ'טאר דאס מער נישט רוקן, אבער לא הדליקו עליו, טאמער מ'האט עס נאך נישט געצינדן די שבת איז דברי הכל מותר, איז סיי רב מאיר און סיי רב יודא ביידע האלטן מ'מעג דאס טראגן, פארוואס? ווייל מוקצה מחמת איסור איז דא נישט דא, מען האט דאך עס נישט אנגעצינדן, און מוקצה מחמת מיאוס איז ביי דעם אויך נישט דא, ווייל ס'איז א נר של מתכת. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, אמר רב יהודה אמר רב, האט רב יהודה נאכגעזאגט א מימרא פון רב, רב האט געזאגט אזוי, מיטה שיחדה למעות אסור לטלטלה, א בעט וואס מען האט מייחד געווען צו לייגן אויף דעם געלט, נישט צו זיצן נישט צו שלאפן, מען האט עס מייחד געווען צו האלטן געלט, טאר מען דאס נישט טראגן שבת, מען טאר דאס נישט רוקן שבת, די בעט איז מוקצה. יעצט אזוי, ס'שטייט נישט דא אין די מימרא פון רב אז מ'האט געדארפט בפועל לייגן געלט אויף דער בעט, נאר ברגע וואס מ'האט עס מייחד געווען אויף צו לייגן געלט, ווערט שוין די בעט מוקצה. פרעגט די גמרא, מיתיביה ר' נחמן בר יצחק, האט ר' נחמן בר יצחק א קשיא געפרעגט פון אונזער משנה, אין אונזער משנה איז געשטאנען, מטלטלין נר חדש, אבל לא ישן, אז דווקא אן אלטע לעכטל וואס מ'האט שוין גענוצט און ס'איז שוין מיאוס, דאס איז מוקצה מחמת מיאוס, אבער א נייע לעכטל, וואס בעצם די נייע לעכטל איז מיאוס איז טאקע נישט דא ביי דעם, אבער מ'האט דאך עס מייחד געווען אויף צו צינדן, פון דעסוועגן זעהן מיר אז מ'מעג עס רוקן, ס'איז נישט קיין מוקצה. און די שאלה איז לויט רב פארוואס נישט, מ'האט דאך עס מייחד געווען אויף צו צינדן, זאגט די גמרא ומה נר דלהכי עבידא, כי לא הדליק בה שרי לטלטולה, מה דאך א לעכטל וואס איז געמאכט אויף צו צינדן, פון דעסוועגן זעהט מען אין אונזער משנה אז מ'מעג עס רוקן, איז מטה, דלאו להכי עבידא, א בעט וואס האט דאך נישט געמאכט צו לייגן אויף דעם קיין געלט, ווילסטו מיר זאגן אז מיטן מייחד זיין אליין איז שוין איז עס אסור? לא כל שכן, איז עס דען נישט קיין קל וחומר פון א לעכטל אזוי ווי א לעכטל מעג מען טראגן טאמער מען האט עס נישט גענוצט, איז כל שכן א בעט די מייחד זיין אליין העלפט נישט, אלא נאר, זאגט טאקע די גמרא מען ציט צוריק, רב האט געזאגט אנדערש, אי איתמר הכי איתמר, אמר רב יהודה אמר רב, רב האט געזאגט, מטה שיחדה למעות, הניח עליה מעות, טאמער מען האט עס מייחד געווען פארן געלט, און מען האט שוין געלייגט אויף דעם געלט, דעמאלטס אסור לטלטלה איז עס מוקצה, אבער טאמער לא הניח עליה מעות, טאמער מען האט נאך אויף דעם נישט קיין געלט געלייגט, איז מותר לטלטלה, מעג מען עס אוודאי רוקן, וואס טייטש די מייחד זיין אליין העלפט נישט, מען דארף טון א מעשה אויכעט, נאכדעם וואס מען האט שוין געלייגט אויף דעם געלט, אפילו יעצט שבת איז מער נישט דא קיין געלט, דעמאלטס אוודאי זאגט רב די בעט איז נאך אלץ מוקצה. ווייל סיי מ'האט מייחד געווען סיי מ'האט עפעס געטוהן, מה שאין כן א נר חדש וואס איז געשטאנען ביי אונזער משנה מ'מעג עס רוקן שבת, דאס איז טאקע ווייל מ'האט נאך קיינמאל נישט געצינדן אויף דעם. און רש"י לייגט דא צו נאך מער, אז לויט ר' יהודה האט מען דאך געזעהן אז א לעכטל פון אייזן וואס ביי דעם איז נישט דא קיין מיעס איז אפילו מ'האט שוין געצינדן אויף דעם מעג מען דאס טראגן, זאגט רש"י יא, ווייל ס'רעדט זיך טאקע ביי א ציור וואס מ'האט עס נישט מייחד געווען אויף קיין לעכטל מ'האט עס נישט מייחד געווען אויף צינדן, מ'קען זיך באנוצן מיט א לעכטל מיט אנדערע זאכן אזוי ווי מ'האט געשמועסט. און במילא קומט אויס אז מען דארף האבן ביידע תנאים, סיי מען דארף עס מייחד זיין, און סיי מען דארף צינדן אויף דעם, זאגט טאקע אבער רב ווייטער, לא יחדה למעות, א בעטל וואס מען האט נישט מייחד געווען אויף געלט, דעמאלטס איז ווענדט זיך, יש עליה מעות, אסור לטלטלה, אין עליה מעות, מותר לטלטלה, טאמער בפועל איז דא געלט אויפן בעט, איז פארשטייט זיך מען טאר דאס נישט טראגן, פארוואס ווייל ס'איז א בסיס לדבר האסור, מיר האבן געזען יעדע זאך וואס איז א בסיס פאר מקצה, די מקצה ליגט אויף דעם טאר מען עס נישט טראגן, אבער טאמער ס'איז נישט דא קיין געלט אויף דעם, און מען האט עס נישט מייחד געווען, אוודאי מעג מען עס יא טראגן, והוא שלא היו עליה בין השמשות, דאס טייטש רב לייגט אבער צו, די עיקר איז אז ס'איז נישט געווען אויף דעם קיין געלט בין השמשות, ווייל טאמער בין השמשות איז געלעגן געלט אויף א בעט, אפילו די בעט האט מען נישט מייחד געווען פאר געלט, אבער היות וואס בין השמשות איז עס געווען א בסיס לדבר האסור, יעצט אז דו האסט עס אראפגענומען גייט מיר מער נישט אן. פארוואס אזוי מען האט געזען מיגו דאתקצאי לבין השמשות אתקצאי לכולי יומא מען טאר שוין מער נישט רוקן די בעט שבת און אויף דעם פרעגט די גמרא גראד אמר עולא מתיב ר' אלעזר ר' אלעזר וועט א קשיא פרעגן פון א משנה אין כלים זאגט די משנה אזוי וועלן מיר לערנען אין די משנה פשט אזוי ווי רשי לערנט פשט אנדערע מפרשים לערנען אז דא רעדט זיך פון א שאנק מיט א לעדל אין דעם רשי לערנט דא רעדט זיך פון אן עגלה וואס פירט זיך אונטער א פערד וואס מען זיצט אויף דעם וואס אויף די עגלה איז דא רעדער גרויסע רעדער יעצט אזוי די עגלה איז געמאכט פון האלץ און די רעדער איז אויך געמאכט פון האלץ איז די דין איז זאגט די משנה דארט אין כלים מוכני שלה די רעדל וואס איז מחובר צום עגלה וואס די עגלה פארט דאך אויף די רעדלעך איז בזמן שהיא נשמטת טאמער מען קען אראפ נעמען די רעדל פונעם עגלה האט עס א דין פאר א כלי פאר זיך ס'הייסט נישט קיין חלק פון די עגלה איז במילא די דין אזוי אין חיבור לה ס'הייסט נישט קיין חלק פון די עגלה לגבי צו קריגן טומאה צו נישט וואס טייטש ס'הייסט א זאך פאר זיך? און די וואגן קען טמא ווערן, די עגלה קען טמא ווערן באזונדער, און די רעדל, די מוכני, קען טמא ווערן באזונדער, ס'האט נישט קיין שייכות איינס צום צווייטן ווייל מ'קען עס אראפ נעמען, און נאך מער, די מוכני רעדט זיך פארשטייט זיך אויף אן אופן ווי מען מען באלד זעהן אז מען קען עפעס אריין לייגן אין דעם, אין די רעדל האט מען געקענט האלטן א זאך ס'האט געהאט א בית קיבול, ווייל עס האט נישט קיין בית קיבול קען עס סתם אזוי נישט טמא ווערן, אבער דא רעדט זיך ס'האט געהאט א בית קיבול און במילא איז עס צוויי באזונדערע זאכן, און די משנה רעכנט אויס. ואין נמדדת עמה, די דין איז אז טאמער א האלצענע כלי איז גרעסער פון מ' סאה איז עס נישט מקבל קיין טומאה, און במילא וויאזוי רעכנט מען די מ' סאה, מען קען אויך אריינרעכענען די ווענט, אבער זאגט די משנה די רעדלעך קען מען נישט צורעכענען צו די מ' סאה צו מעסטן, פארוואס ווייל די רעדלעך הייסט א זאך פאר זיך, ואין מצלת עמה באוהל המת, די זעלבע זאך, די דין איז, אז א מת איז דאך מטמא באוהל, חוץ ווען אן אוהל איז העכער די מת א טפח, ס'איז דא א טפח צווישן די מת און די אוהל, און די אוהל איז געמאכט פון האלץ, איז די אוהל מפסיק צווישן די מת און וואס איז העכער פון דעם, וואס טייטש טאמער איינער עט שטיין אויף די אוהל, ווערט ער נישט טמא ווייל די אוהל איז מפסיק, זאגט דא די משנה, אז די מוכני, די רעדל, איז א באזונדערע זאך, ס'איז נישט מציל קיין טומאה, וואס טייטש די אלע זאכן וואס ליגן דארט אריינגעפאקט אינעם רעדל, עלן טמא ווערן, און די זעלבע זאך זאגט די משנה ואין גוררין אותה בשבת, בזמן שיש עליה מעות, וואס טייטשט טאמער ס'איז דא געלט אין די רעדל, ווערט די רעדל א בסיס לדבר האסור, ובמילא טאר מען נישט ריקן די גאנצע וואגן, די גאנצע עגלה טאר מען נישט ריקן שבת, ווייל דו ריקסט דא א בסיס לדבר האסור, דאס איז אבער נאר ווען די רעדל קען איך אראפ נעמען פונעם עגלה, טאמער די רעדל איז מחובר מיטן עגלה, איך קען עס נישט אראפ נעמען, דעמאלטס הייסט עס איינס. יעצט אז כ'וועל אריינלייגן געלט אין די רעדל, ווערט נישט די רעדל א בסיס לדבר האסור, ווייל א בסיס לדבר האסור איז נאר ווען א זאך איז א זאך פאר זיך, למשל די רעדל איז א זאך פאר זיך, און ס'האט א בית קיבול איך לייג דארט אריין געלט, איז די גאנצע רעדל מיט די געלט, די רעדל הייסט א בסיס פאר דעם, אבער טאמער איך קוק אן די גאנצע וואגן ווי איינס, און אין עפעס א זייטיגע שאפעלע דארט אין די רעדל ליגט געלט, ווערט נאכנישט די גאנצע וואגן א בסיס לדבר האסור, און דאס זאגט דא די משנה, אבער על כל פנים איז די גמרא מדייק פון די משנה אז דאס איז נאר דאס מ'האט געזאגט אז א רעדל וואס מ'קען אראפ נעמען אז ס'ליגט אין דעם געלט טאר מען מער נישט ריקן די גאנצע עגלה ווייל ס'א בסיס לדבר האסור דאס איז נאר ווען די געלט ליגט יעצט בפועל אינעם רעדל אבער הא אין עליה מעות טאמער יעצט אין די רעדל איז נישט דא קיין געלט שרי מעג איך ריקן די גאנצע וואגן אף על גב דהוו עליה בין השמשות אפילו אז ס'איז געווען געלט אינעם רעדל בין השמשות ווייל יעצט למעשה נישט דא אין אים קיין געלט איז במילא פרעגט די גמרא זעהן מיר פון דעם אז אפילו א זאך איז געווען א בסיס בין השמשות, טאמער יעצט איז עס נישט קיין בסיס מעג איך עס רוקן, און וויאזוי זאגט רב אז טאמער עס איז געווען געלט אויף א בעט בין השמשות און כ'האב עס אראפגענומען טאר איך שוין א גאנץ שבת נישט רוקן די בעט, מען זעהט דא אין די משנה ס'איז נישט אזוי, זאגט די גמרא ס'איז נישט קיין קשיא, ההיא ר' שמעון היא דלית ליה מוקצה, וואס טייטש די משנה גייט כשיטת ר' שמעון וואס ר' שמעון איז מיקל במוקצה, און לויט ר' שמעון זאגט מען טאקע נישט מיגו דאיתקצאי לבין השמשות, איתקצאי לכולי יומא, ורב, כרבי יהודה סבירא ליה, און רב האלט ווי רבי יהודה, וואס רבי יהודה האלט אז מיגו דאיתקצאי לבין השמשות, איתקצאי לכולי יומא, און פארדעם זאגט ער אז טאמער ס'איז געווען א בסיס בין השמשות, טאר מען עס שוין א גאנץ שבת נישט רוקן, אפילו כ'האב אראפגענומען פון אים די געלט, זאגט טאקע די גמרא, הכי נמי מסתברא די סברא זאגט אויך אזוי, דרב כרבי יהודה סבירא ליה, אז רב האלט ווי רבי יהודה. ווי זע איך עס? דאמר רב, איך זע אזוי אויף א צווייטע פלאץ, וואו רב האט געזאגט, מניחין נר על גבי דקל בשבת, ואין מניחין נר על גבי דקל ביום טוב. די דין איז, חז"ל האבן גע'אסר'ט אז מען טאר זיך נישט באנוצן מיט א בוים נישט שבת און נישט יום טוב, אלץ חשש טאמער מען וועט תולש זיין א צווייגל פונעם בוים, וואס דאס איז א איסור דאורייתא, און במילא ליגט אין דעם אויך אז מען טאר נישט אראפנעמען א חפץ וואס ליגט אויף א בוים, און פאר דעם טאקע טאר מען נישט ארויפלייגן א חפץ אויף א בוים פאר שבת אדער פאר יום טוב, טאמער מען וועט עס וועלן אראפנעמען פון דעם שבת און יום טוב, פאר דעם זאגט רב אז פאר שבת מעג מען צינדן א לעכטל אויף א בוים, ווייל ס'איז נישט דא קיין חשש אז דער מענטש עט וועלן אראפנעמען דער לעכטל פונעם בוים שבת, פארוואס ווייל דער לעכטל, דער נר, איז מוקצה, און ממילא עט ער עס סתם אזוי נישט וועלן צורירן ווייל ס'איז מוקצה, איי ווען דער לעכטל עט זיך אויסלעשן עט ער עס וועלן רוקן, זעהן מיר דא אז רב האלט ניין. רב האלט ווי רבי יהודה אז אפילו נאכדעם וואס ס'איז אויסגעלאשן מיגו דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכולי יומא מה שאין כן יום טוב זאגט רב איז אנדערש ווייל יום טוב מעג מען דאך רוקן א לעכט און במילא טאר מען עס נישט לייגן אויף א בוים אלץ חשש מען וועט עס וועלן אראפנעמען פון דארט זאגט טאקע די גמרא אי אמרת בשלמא דרב כרבי יהודה סבירא ליה טאמער רב האלט ווי רבי יהודה איז דאך גוט היינו דשני בין שבת ליום טוב פארשטיי איך א חילוק צווישן שבת און יום טוב אלא אי אמרת כר' שמעון סבירא ליה אבער טאמער זאגט מען אז רב האלט ווי ר' שמעון, מה לי שבת און מה לי יום טוב, לויט ר' שמעון, נאך די לעכטל פארלעשט זיך שבת מעג מען עס אויכט רוקן, אויב אזוי ביי ביידע וואלט מען געדארפט גוזר זיין נישט אנצוצינדן א לעכטל אויף א דקל, פון דעם וואס מען זעט אז רב האט מחלק געווען, זעהן מיר, רב האט געהאלטן, רב האט גע'פסק'נט ווי ר' יהודה, פרעגט די גמרא אבער, ורב כר' יהודה סבירא ליה? האלט דען רב ווי רבי יהודה? והא בעו מיניה דרב, מען האט דאך אן איבעיא געפרעגט פון רב, זיינע תלמידים האבן אים געפרעגט מהו לטלטולי שרגא דחנוכתא מקמי חברי בשבתא, צו מען מעג רוקן חנוכה לעכט אלס די חברים, חברים דאס איז געווען א פאלק א צולאזטע פאלק וואס האט פיינט געהאט די אידן און זיי האבן נישט געלאזט בשום אופן צינדן קיין לעכט, און ממילא איז געווען אזא היכי תמצא וואס אמאל האט מען יא געצינדן לעכט, אבער מען האט אוועקגענומען די לעכט פון דארט בעצייטנס איידער די חברים קומען אן, און ממילא האט מען אים געפרעגט וואס איז צו מען מעג צינדן חנוכה לעכט לעבן די טיר שבת, און שפעטער ווען ס'לעשט זיך אויס אריינצוטראגן די מנורה אז די חברים זאלן עס נישט זען. ואמר להו, און רב האט געפסקנט שפיר דמי, מען מעג, זעהן מיר אז רב לאזט יא טראגן א לעכטל נאך ס'איז אויסגעלאשן זעהן מיר ער פסקנט ווי ר' שמעון, זאגט די גמרא ניין, שעת הדחק שאני, דארט געווען א שעת הדחק, ס'איז נישט געווען קיין נארמאלע צייט, מען האט גערודפט דעמאלטס כלל ישראל די חברים האבן געהאט צוטון מיט זיי, דאמרי ליה רב כהנא ורב אשי לרב, הכי הלכתא, ווייל זעהסט דאך נאך מער רב כהנא רב אשי האבן געפרעגט פון רב צו דאס וואס ער לאזט טראגן די לעכטלעך חנוכה נאכדעם וואס ס'פארלעשט זיך צו אזוי איז טאקע די הלכה, אמר להו האט רב קלאר געזאגט כדאי ר' שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק אז בשעת הדחק האט ער זיך סומך געווען אויף די היתר פון ר' שמעון אבער בדרך כלל האט אוודאי רב געפסקנט ווי ר' יהודה אז מען טאר נישט רוקן א חפץ וואס איז געווען מוקצה בין השמשות מיגו דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכולי יומא.